מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת יומא דף ד' עמוד א'. לאמיר נעמען די גמרא מיט א קורצע הקדמה. האט מען געהאט שיטת רבי יוחנן. רבי יוחנן האט מחדש געווען, ווען די תורה זאגט אונז, כאשר עשה ביום הזה ציווה השם לעשות לכפר עליכם. זאגט רבי יוחנן, איין זאך לערן איך פון דעם פסוק, יום כיפור. די כהן וואס גייט מאכן די עבודה פון כיפור, ער דארף האבן פרישה ז' ימים, פרה אדומה, איך זאל עס ארויסלערנען פון לעשות, זאגט רבי יוחנן ניין, דאס קען מען נישט טון. איז רבי יוחנן בעצם איז מסכים אז פרה אדומה דארף מען האבן פרישה, אזוי האט מען געזען טאקע אין די משנה, אבער זאגט ער ס'איז א מעלה בעלמא, דאס איז נישט א חלק פונעם פסוק, דאס לערן איך נישט אויס פונעם ווארט לעשות, נאר מעלה בעלמא. ס'איז געווען א מחלוקת צווישן צדוקים מיט חכמים, ווי ווייט מעג איינער וואס איז א טבול יום, קען ער יא מאכן די פרה אדומה, קען ער נישט מאכן די פרה אדומה, און אויף דעם האט מען געמאכט א שפעציעלע קולא, אז מ'האט איינעם מטמא געווען, מ'האט אים שפעטער מטהר געווען די מקווה, אבער אן הערב שמש האט ער געמאכט די פרה אדומה. און צו ווייזן, צו קאונטער בעלענסן פאר דעם, האט מען געמאכט פרה אדומה דארף אויך האבן פרישה. אבער ווען די תורה זאגט מיר כאשר עשה ביום הזה צוה ה' לעשות לכפר עליכם מיינט עס איין זאך, יום כיפור. איז געקומען ריש לקיש און פרעגט ריש לקיש איין מינוט, לאמיר דא פארשטיין וואס טוט זיך, דו זאגסט מיר איך לערן פון מילואים לערן איך דעם דין אז מען דארף האבן פרישה, פיין געוואלדיג, לאמיר יעצט פרעגן א שאלה, אין די משנה שטייט אז מען נעמט א כהן גדול אים מוז מען מפריש זיין ז' ימים, אחוץ דעם מתקינין לו כהן אחר, מען ברענגט נאך א כהן וואס ער איז דא די סגן כהן לאמיר אים רופן, טאמער עפעס איז געשען מיטן כהן גדול וועט ער גיין מאכן די עבודה. איין מינוט, פון דעם וואס דו זעסט א חילוק אין לשון, ביים כהן גדול שטייט מפרישין און ביים סגן שטייט מתקינין, זע איך פון דא אז ס'איז צוויי פארשידענע וועגן וואס מען גרייט אים צו. דעם כהן גדול ווערט פרישה אין לשכת פלהדרין, מה שאין כן דער עקסטערע כהן דא, אוודאי דארף לערנען די הלכות, אוודאי מ'דארף אים צוגרייטן קליידער, דאס איז אלעס אוודאי, אבער אז ער דארף האבן פרישה דארף איך נישט האבן. און לכאורה פרעגט ריש לקיש צו רבי יוחנן, אויב זאגסטו אז מ'לערנט פון א פסוק, אויב לערן איך פונעם ווארט לכפר, לערן איך אז יום כיפור פעלט אויס פרישה? ווי קען איך האבן דא א כהן וואס פאטענשעלי קען ער דא גיין מאכן די עבודה אן דעם וואס ער האט פרישה? אז איך לערן עס פון א פסוק, און אזוי ווי ביי מילואים האט אויסגעפעלט מען מוז האבן פרישה, איז פאר יום כיפור מוז איך אויך האבן פרישה? ווי קום איך דא צו נוצן א כהן וואס ער איז טאקע די סגן, אבער למעשה קען זיין ער גייט דא מאכן די עבודה אן דעם וואס ער האט פרישה? לכאורה דאס קלאפט דאך נישט. זאגט רבי יוחנן צו ריש לקיש איין מינוט, לאמיר הערן וואס דו האסט צו זאגן, וואס דו האסט לכאורה דו טענה'סט, און דעם מ'האט שוין געשמועסט פריער אז ער האט געזאגט ניין ס'איז נישט קיין גוטע טענה, ער האלט זיך ווייטער מ'לערנט עס אויס פון מילואים, אבער זאגט רבי יוחנן צו ריש לקיש ריש לקיש וויאזוי לערנסט דו די פרישה? זאגט ער, איך לערן עס נישט ארויס פון מילואים, איך לערן עס אויס פון סיני, אין פסוק שטייט וישכן כבוד ה' על הר סיני ויכסהו הענן ששת ימים. איז ווי מ'האט שוין אויסגעשמועסט, די ווארט ששת ימים בעצם קומט דא נישט אריין, איך קען אליינס ציילן, און ווי די פסוק ענדיגט נאך צו, ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן, אן די ששת ימים איז זייער זייער קלאר אז ס'איז געווען זעקס טעג, און איך קען עס ציילן אליינס. וואס קומט די תורה יא צו זאגן ששת ימים? זאגט ריש לקיש, קומט די תורה מיר צו זאגן, אז ווען דו קומסט אריין צו די שכינה, ווען דו קומסט אריין צו קדשי קדשים, דארפסטו האבן פרישה, און פון דא לערן איך עס ארויס. הייסט די קומען תענית פרישה, פיין זייער וואויל, אבער דארט שטייט נאר ששת ימים, און אונז האבן געלערנט מען דארף האבן זיבן טעג. אויף דעם זאגט ער יא ביסטו גערעכט, אבער מען האט צוגעלייגט נאך איין טאג לטומאת ביתו, פאר דעם האט מען צוגעלייגט נאך איין טאג, און פאר דעם איז אויסגעקומען צו זיבן טעג. אבער צו זאגן אז איך קען עס ארויסלערנען פון מילואים, זאגט ריש לקיש ניין מען קען עס נישט לערנען פון דארטן. איז מיט דעם לאמיר אנהייבן ס'איז די ערשטע שורה דף ד עמוד א'. אמר ליה רבי יוחנן לריש לקיש, זאגט רבי יוחנן צו ריש לקיש, איך רבי יוחנן האלט, די דין פון פרישה קומט פון מילואים, דו ריש לקיש זאגסט מען לערנט עס ארויס פון סיני, זאגט אים אזוי, בשלמא לדידי, לפי מיך רבי יוחנן זייער פשוט, דילפינא ממילואים, איך לערן עס ארויס פון מילואים. און היינו דתניא, דאס איז טאקע די ברייתא וואס אונז גיימער לערנען אויף דף ח', זה וזה מזין עליו כל שבעה מכל חטאות שהיו שם, די כהן, די כהן גדול וואס גייט דא אריין זיבן טעג פאר יום כיפור, צו די כהן השורף את הפרה, ביידע האט מען גענומען, און מ'האט מזה געווען פון פרה אדומה יעדן טאג אויף זיי. עס איז נישט סתם געווען אפר פרה אדומה אויסגעמישט מיט וואסער, נאר עס איז געווען אביסל מער, מכל חטאות שהיו שם, פון אלע פריערדיגע פרה אדומה'ס וואס מען האט געמאכט, האט מען צוזאמגעמישט אביסל פון די אפר, מען האט אויסגעמישט מיט וואסער, און דאס האט מען געשפריצט אויפן כהן. דאס איז געשען פאר דעם כהן גדול, וואס מען האט אים איינגעשפארט די זיבן טעג פאר יום כיפור, און אויך פאר די כהן השורף את הפרה. זאגט ער, לפי מיך, לפי מיך רבי יוחנן, אז די גאנצע דין פרישה קומט פון מילואים, מאכט דאס זייער סענס, פארוואס? ווייל דהואי נמי הזאה במילואים, ביי מילואים איז אויך געווען אזוי, ביי מילואים האט מען אויך געשפריצט אויף אהרן, און אויב אזוי פארשטיי איך זייער גוט פון וואו ס'קומט דער שפריצן יעצט אין די זיבן טעג פארדעם. פירט אבער אויס ר' יוחנן, אלא לדידך, אבער לפי דיר ריש לקיש, דילפת מסיני וואס דו לערנסט ארויס פון סיני, הזאה בסיני מי הואי, איז עפעס געווען א הזאה ביי סיני? מהיכי תיתי זאל איך מאכן דא הזאה מיטן כהן בשלמא לפי מיך מאכט מען אזוי ווי עס איז געווען ביי מלואים ביי מלואים געווען הזאה איז יעצט די כהן וואס מען גרייט אים צו זיבן טעג פארדעם טוט מען די זעלבע זאך מען מאכט הזאה אבער לפי דיך וואס דו לערנסט ארויס פון סיני ביי סיני איז נישט געווען קיין הזאה מען האט גארנישט געשפריצט און אויב אזוי ווי קומט די הזאה וואס מען מאכט אין די זיבן טעג. אמר ליה, זאגט ריש לקיש צוריק צו אים, ולטעמיך מי ניחא, אה רבי יוחנן, לפי דיך איז אלעס אקעי, דו פארשטייסט יא, איין מינוט, במלואים דם, הכא מים, ביי מלואים איז געווען דם, אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק, ויקח משה משמן המשחה, ומן הדם אשר על המזבח, ויז על אהרן, על בגדיו, ועל בניו, בקיצור דארטן איז געווען די גאנצע זאך געווען מיט בלוט. איז ס'איז זייער פיין און וואויל זאגט ריש לקיש צו רבי יוחנן, דו זאגסט עס שטימט בעסער, יא איך הער עס שטימט בעסער, ס'איז טאקע געווען א שפריצן ביי מלואים, אבער ביי מלואים איז נישט געווען קיין וואסער, דא נעמסט אפר פרה אדומה מיט וואסער אויסגעמישט און גייסט עס שפריצן, ביים בית המקדש, ביי די משכן, ווען ס'איז געווען די מיליען, איז עס געווען דם, און וואס פאר א צושטעל איינס מיטן צווייטן. אויף דעם זאגט רבי יוחנן, הא לא קשיא, ריש לקיש דאס איז נישט קיין קשיא, דתני רב חייא נכנסו מים תחת דם, ווי רב חייא האט שוין געזאגט אז נכנסו מים תחת דם, און ווי דער תוספות הרא"ש לייגט שוין צו, ס'איז בעצם א קל וחומר, די גאנצע תכלית פון וואסער איז דאך צו מטהר זיין, ס'איז א מקווה, קענסט דיך פארשטעלן קענסט מאכן א מקווה פון דם? אוודאי נישט, נאר וואס מ'מאכט א מקווה פון וואסער און אין דעם טובל איך זיך, און דורך דעם ווער איך טהור. איז זאגט ער דאך מה דאך דארטן וואס איך בין געגאנגען מטהר זיין אהרן מיט זיינע קינדער דורך דם, איז אוודאי און אוודאי זאל איך קענען נוצן וואסער צו גיין דא מטהר זיין דעם כהן, ער זאל זיך קענען מטהר זיין, ער זאל זיך קענען אויפהייבן זיין קדושה, ער גייט דא טון א מורא'דיגע א גרויסע עבודה. איז פאר דעם זאגט ער נכנסו מים תחת דם, לפי מיך די וואסער איז אסאך בעסער ווי די דם, און קען זיין דארטן, איינציגסטע זאך וואס זיי האבן געהאט איז געווען די דם, קיין פרה אדומה נאך נישט געווען דעמאלס, איז נישט געווען בכלל די אפשען צו גיין דא שפריצן פון פרה אדומה ביי מלואים. אבער ביי אונז וואס אונז קען מען דאס יא מאכן, אונז האבן מיר שוין א פרה אדומה, איז אוודאי גיי איך שפריצן וואסער ווי גיי איך שפריצן בלוט. איז ווייטער די מקור פון ווי איך ווייס מען דארף שפריצן קומט פון מלואים זאגט רבי יוחנן, און דאס שטימט זייער גוט ווייל איך לערן טאקע אלעס פון מלואים. אלא לדידך, אבער לפי דיך ריש לקיש, הזאה בסיני מי הוה, איז עפעס געווען אן הזאה בהר סיני, איז ווי קומט עס מ'זאל מזה זיין פאר די כהנים? אמר ליה זאגט ער מעלה בעלמא, ווייסט וואס ביסט גערעכט, ס'איז מעלה בעלמא, מ'וויל צולייגן עפעס, ביי פרה אדומה ווייסט מען שוין וואס מיינט מעלה בעלמא, מיר ווייסן דאך אז יעדעס מאל וואס מ'האט געוואלט עפעס דא צולייגן אוודאי האט מען עס צוגעלייגט, און דא אויך, ווען ס'קומט צו די כהן גדול וואס ער קומט אריין דא מאכן א עבודה לפני ולפנים, האט מען געוואלט מאכן מעלה בעלמא, ער גייט אריין צו מאכן די שכינה, וויל איך אים אויפהייבן, פארקערט כ'וויל אים צוגרייטן פאר יום טוב, כ'וויל אים צוגרייטן פאר יום כיפור, וואס מער איך קען אים מאכן, אים אריינצוברענגען אין דעם מצב, ווייל איך וועל עס מאכן. אבער ביסט גערעכט, פון סיני אליין זאל איך עס לערנען? ניין, איך לערן עס נישט פון דארטן, ס'איז א פשוט'ע מעלה בעלמא היא. זאגט די גמרא, תני כבשי דרבי יוחנן, תני כבשי דריש לקיש. אונז האבן פריער געהאט די מחלוקת, רבי יוחנן זאגט פרישה, אה, דאס לערן איך אויס פון מילואים. ריש לקיש זאגט פרישה, נעה וואס עפעס, איך לערן עס אויס פון סיני. אויף דעם זאגט די גמרא תני כבשי דרבי יוחנן, תני כבשי דריש לקיש. זאגט די גמרא אזוי, תניא כוותיה דרבי יוחנן, ווי האב איך א ברייתא אזוי ווי רבי יוחנן? זאגט ער אזוי, אין פסוק שטייט, בזאת יבא אהרן אל הקודש, די תורה זאגט אונז, די פרשה פון יום כיפור, בזאת יבא אהרן אל הקודש, מיט דעם קען ער אריינקומען צום קדש הקדשים, בפר בן בקר לחטאת, ואיל לעולה. לכאורה דארף מען דא פארשטיין, וואס איז די לשון בזאת? מיט דעם? וואס הייסט מיט דעם? מיט וועלכע זאך רעדט מען דא? אויף דעם זאגט די ברייתא, יא, במה שאמור בענין, פון וואס מען רעדט דא אין דעם ענין. פרעגט די גמרא מאי בענין, וועלכע ענין רעדט מען דא, מען רעדט דא פון גארנישט, מען רעדט דא פון יום כיפור, וואס מיינסטו? אויף דעם זאגט די גמרא, יא, די מילואים, ניין ניין ניין, מען רעדט דא פון די מילואים. אז זאלסטו וויסן בזאת מיט די דינים פון מילואים, מיט דעם יבוא אהרן אל הקודש, איך דארף נאר פארשטיין א מינוט ווי קומט דא אריין די מילואים? אפשר מיט א מזוזה אין די האנט? מיט א לולב אין די האנט? ווער זאגט די בזאת מיינט מיט די דינים פון מילואים? נאר מען קוקט אן אפאר פסוקים פארדעם ווי די תורה הייבט אן די פרשה וידבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני השם וימותו מען דערמאנט צו אהרן דיינע קינדער זענען געשטארבן ווען איז דאס געווען? נאכן שבעת ימי המילואים. די ערשטע זיבן טעג האט משה רבינו געמאכט די עבודה, ער האט געוויזן פאר אהרן פונקטליך וואס מען דארף יא צו טון וואס מען דארף נישט צו טון, ווי רשי ברענגט ער האט געהאט א ספעציעלע קלייד, וואס די זיבן טעג האט אהרן האט משה רבינו געמאכט די עבודה. אויפן אכטן טאג זאגט אים יעצט אהרן יעצט איז דיין טורן, יעצט דארפסטו אנהייבן צו מאכן א עבודה. און די קינדער זיי האבן געברענגט א אש זרה, זענען זיי דעמאלס געשטארבן. איז מיט דעם זאגט די גמרא, בזאת, מיט דעם וואס איך האב דיר יעצט דערמאנט, די פרשת מילואים, מיט דעם יבוא אהרן אל הקודש, מיט די דינים זאל ער איבערנעמען פון דארטן, מאכט דאס אויף יום כיפור, און דעמאלס יבוא אהרן אל הקודש. די גמרא שמועסט אויס, ומה אמור בענין דמילואים, וואס שטייט דארטן ביי מילואים, וואס זאל איך אריבער נעמען פון דארטן אריבער צו יום כיפור? זאגט ער אזוי, אהרן פירש שבעה ושמש יום אחד, די ערשטע זאך, אהרן האט זיך מפריש געווען פאר ז' ימים, און שפעטער האט ער געמאכט די עבודה די איין טאג די אכטן טאג, ומשה מסר לו כל שבעה, און משה האט אים אויסגעלערנט אלע הלכות אלע זיבן טעג, כדי לחנכו בעבודה, כדי אים מאכן זיכער אז ער קען עכטיג די עבודה. ואף לדורות, נעם דאס אריבער לדורות, כהן גדול פורש שבעה, די כהן גדול בין איך מפריש פאר זיבן טעג, ומשמש יום אחד, און ער מאכט די עבודה זיין איין טאג די יום כיפור. ושני תלמידי חכמים מתלמידיו של משה, מ'האט צוגעלייגט דא צוויי תלמידים מתלמידיו של משה, איי מיין וואס מיינט תלמידיו של משה נאר וואס דעמאלס? לאפוקי צדוקים? שטעל מיר נישט דא קיין צדוקים וואס זיי זאלן גיין אויסלערנען דעם כהן גדול, ווייל די צדוקים מאכן אנדערש דעם קטורת אויף יום כיפור, איז מאך זיכער זיי זענען תלמידיו של משה, איז מוסרין לו כל שבעה, האט מען דאס איבערגעגעבן פארן כהן גדול פאר די אלע זיבן טעג, כדי לחנכו בעבודה, כדי די צוויי רעבעס, די צוויי תלמיד חכמים זאלן אים אויסלערנען פונקטליך זיין עבודה אויף יום כיפור. מכאן אמרו, שבעת ימים קודם יום הכפורים, מפרישין כהן גדול מביתו ללשכת פרהדרין, אז די זיבן טעג פאר יום כיפור נעם איך דעם כהן גדול, איך לייג אים אריין אין לשכת פרהדרין, און דארט לערנט ער מיט זיי די אלע הלכות. וכשם שמפרישין כהן גדול, און אזוי ווי מען האט מפריש געווען דעם כהן גדול, איז אלס מעלה בעלמא, כדי צו ווייזן די ערנסטקייט פון פרה אדומה, אזוי האבן שוין פריער געשמועסט, דאך געווען א מחלוקת צווישן חכמים מיט די צדוקים, זיי האבן געזאגט עפעס, זאגן זיי, די צדוקים האבן געטענה'ט, א טבול יום וואס האט נאכנישט געהאט קיין הערב שמש, ער קען נישט מאכן קיין פרה אדומה, חכמים האבן געזאגט ניין מען קען עס יא מאכן, אונז האמיר א תורה שבעל פה, ער מוז נישט האבן קיין הערב שמש. איז האבן זיי דווקא מטמא געווען איינעם, און ער איז געגאנגען אין מקווה פאר ער האט געהאט הערב שמש, און דעמאלס האט ער געמאכט די עבודה מיטן פרי אדמו. איז כדי צו ווייזן אז פרה אדומה איז נישט סתם עפעס א לייכטע זאך, האט מען געמאכט א מעלה בעלמא האט מען צוגעלייגט נאך עקסטרע עקסטרע מעלות צו ווייזן ווי חמור עס איז, איז פאר דעם כך מפרישין כהן השורף את הפרה, האט מען מפריש געווען דעם כהן וואס גייט דא מאכן די עבודה מיטן פרה אדומה, ללשכה שעל פני הבירה צפונה מזרחה, האט מען אים איינגעשפארט דארטן צו ווייזן די חומרה'דיגקייט פונעם פרה אדומה. ואחד זה ואחד זה, און סיי די כהן וואס גייט דא מאכן די פרה אדומה, סיי די כהן וואס גייט מאכן די עבודה יום כיפור, מזין עליו כל שבעה האט מען געשפריצט אויף אים פון מי פרה אדומה אלע זיבן טעג, מכל חטאות שהיו שם, מ'האט צוזאמגענומען פון אלע אלטע פרה אדומה'ס, מ'האט אויסגעמישט אביסל אפר, אויסגעמישט מיט וואסער, און דאס האט מען געשפריצט אויף זיי די אלע ז' ימים. ואם תאמר וועסטו פרעגן די זעלבע קשיא ווי פריער, במילואים דם הכא מים, ביי מילואים איז דאך געווען דם, דא גייסטו נוצן וואסער, וואס די צושטעל, אמרת נכנסו מים תחת דם, האט מען שוין געזאגט אז אוודאי איז עס אסאך בעסער צו גיין שפריצן וואסער ווי גיין שפריצן דם. ואומר, ענדיגט די ברייתא צו, כאשר עשה ביום הזה, ציווה השם לעשות לכפר עליכם, לכפר אלו מעשה יום הכיפורים. דאס איז איין גירסא. אז איך ענדיג צו מיטן פסוק, כאשר עשה ביום הזה ציווה ה' לעשות לכפר עליכם, לכפר אלו מעשה יום הכיפורים. צו זיין גורס לעשות אלו מעשה פרה, דאס קען איך דאך נישט. ווייל לפי ר' יוחנן, מעשה פרה לערן איך נישט ארויס פונעם פסוק, סתם א מעלה בעלמא. איז פאר דעם בין איך נישט גורס די ווערטער. אדער אנדערע זאגן, די תוס' ריד זאגט ניין, קענסט יא זיין גורס די ווערטער. אוואדע רבי יוחנן געהאלטן, ווען די פסוק זאגט מיר אז כ'לערן עפעס ארויס דא פרישה, איז דאס נאר יום כיפור. פרה אדומה לערן איך נישט ארויס פון דארטן. איי דא זע איך דאך יא, דאס איז נאר אסמכתא בעלמא. נאכדעם וואס דו ווייסט אלס מעלה בעלמא איז פאר פרה אדומה האט מען אויך געהאט פרישה, איז לערן איך עס ארויס פון דא, ווייל עס איז אסמכתא בעלמא. פיין, מיט דא ענדיגט זיך די ברייתא. מיט דעם לאמיר צוריק גיין צו די גמרא. פרעגט די גמרא אזוי, והאי בזאת מיבעי ליה לגופיה. לאמיר אונז צוריק גיין אנהייב פון די ברייתא. די ברייתא זאגט אונז, בזאת יבא אהרן אל הקודש. וואס מיינט בזאת? אה בזאת, מ'רעדט פונעם ענין, אהא, מ'רעדט פון מילואים. פרעגט מען וואס הייסט? וואס איז דיין שאלה בכלל בזאת? וואס איז די פראבלעם? מיבעי ליה לגופיה? בפר בן בקר לחטאת, ואיל לעולה? איך דארף עס האבן דיר אויסצולערנען בזאת מיט דעם זאלסטו קומען מיט וואס? מיט א פר? מיט א אייל? און וואס איז דיין שאלה בכלל בזאת? און זאגסט מיר אה, בזאת איז איבעריג, איך דארף עפעס אויסלערנען פון דעם? אה, איך לייג אריין די דינים פון מילואים. ווי קומט אריין? ווי קומט אריין א לימוד בכלל אין די ווארט בזאת? אויף דעם ענטפערט די גמרא אמרי אי לקרבן לחודיה לימא קרא בזה או באלה. אויב די תורה וויל מיר נאר אויסלערנען די קרבנות, מיט א פר דארף איך אריין קומען, מיט א אייל דארף איך אריין קומען, דער לשון וואלט געדארפט זיין אנדערש, וואלט געדארפט שטיין אדער בזה יבא אהרן, אדער באלה, לשון זכר, א פר איז לשון זכר, אייל איז לשון זכר, און וואלט געדארפט שטיין די ווארט נישט בזאת וואס איז לשון נקיבה, בזה, באלה וואס איז לשון זכר. איז מאי בזאת? וואס זאגסטו מיר אבער יא די ווארט בזאת אין לשון נקבה? לכאורה פאסט עס נישט אריין דא. און פאר דעם פרעג איך דיר ווען די תורה זאגט מיר בזאת בלשון נקבה, ווי קומסטו אן די תורה זאל דא נוצן לשון נקבה ווען ס'פאסט בכלל נישט אריין? נו שמע מינה תרתי, לערן איך ארויס צוויי זאכן פון דעם. די ערשטע זאך וואס איך דארף טון איז קרבנות, איך דארף א פר, איך דארף האבן א אייל. אבער פאר דעם די לשון בזאת פאסט נישט, וויל די תורה זאלסטו וויסן ס'דא נאך עפעס, מיט וואס? בזאת מיט יענע זאך וואס איך האב דיר פריער אויסגעלערנט, די מילואים, די פרישה, די דינים וואס איך נעם אריבער פון מילואים, דאס לייג אויך צו ווען ס'קומט צו ווען ס'קומט צו יבא אהרן אל הקודש, איז פאר דעם וויבאלד די תורה איז משנה מיטן לשון, און די תורה זאגט בזאת, און נישט בזה אדער באלה, לערן איך צו זאלסטו וויסן, מילואים דארף איך דא צולייגן, אלע דינים פון דארטן דארפסטו אריבערנעמען צו יום כיפור. פרעגט די גמרא מאי ואומר, די ברייתא האט צוגעענדיגט, ואומר כאשר עשה ביום הזה ציווה ה' לעשות לכפר עליכם, און דו זאגסט מיר אקעי, לכפר מיינט יום כיפור, אויב זאגסטו מיר יעצט אז איך לערן עס ארויס פון דעם ווארט בזאת, וואס דאס איז א אינטערעסאנטע לשון, ווייס איך שוין פון דארטן אליינס, אה, בזאת וואס? מיט די מילואים? אויב אזוי וואס ברענגסטו מיר ואומר? וואס ברענגסטו מיר דעם פסוק פון מילואים בכלל? זאגט ער, יא, ווייל וכי תימא יום הכיפורים קמא הוא דבעי פרישה, ווייל דו וואלטסט געקענט מיינען, ווען די תורה זאגט מיר בזאת יבא אהרן, זאגט מיר די תורה טאקע קומען די דינים פון מילואים, קומט טאקע מיט די גאנצע פרישה, אבער אפשר דאס איז נאר יום כיפור קמא הוא דבעי פרישה, די ערשטע יום כיפור, די ערשטע מאל וואס אהרן גייט אריינגיין אין קדשי קדשים, די ערשטע יום כיפור פון די וועלט, דעמאלס אקעי דארף מען האבן די אלע דינים פון פרישה אזוי ווי ביי מילואים, כדאשכחן במילואים, אבל ביום הכיפורים דעלמא לא, אבער סתם מיר יעצט, יארן יארן שפעטער, תשפ"ג, יעצט זאל מען אויך מוזן האבן פרישה? אז יעצט וואלט געווען א כ בית המקדש זאל איך אויך מוזן האבן פרישה? נע דאס פעלט נישט אויס. אי נמי, כהן גדול קמא הוא דבעי פרישה, וואלט איך אפשר געזאגט די כהן גדול, די גרויסע אהרן, די ערשטע כהן גדול, ער דארף האבן פרישה. אבל כהן גדול בעלמא לא, אבער יעדער כהן גדול שפעטער, ווען ער גייט מאכן די עבודה יום כיפור, נע, ס'פעלט נישט אויס, ער מוז נישט האבן קיין פרישה. פאר דעם זאג איך דיר זאלסטו וויסן, בזאת יבא אהרן, איך לערן דא אויס ס'דא א דין פרישה פאר יום כיפור. אוודאי יום כיפור פעלט אויס פרישה, וועסט אבער קומען טענה'ן די ערשטע מאל יום כיפור, אדער נאר די ערשטע כהן גדול, פאר דעם תא שמע כאשר עשה, פאר דעם ברענג איך דיר דעם פסוק, כאשר עשה ביום הזה, ציווה ה' לעשות לכפר עליכם זאלסטו וויסן ניין, דאס איז א ציווי לדורות, יעדע כהן וואס גייט אריין גיין מאכן די עבודה לפני ולפנים, יעדע כהן וואס גייט מאכן א עבודה אויף יום כיפור, זאלסטו וויסן ער דארף קומען מיט וואס? מיט די דינים פון מילואים. אזוי ווי ביי מילואים איז געווען פרישה, אזוי איז אויך דא געווען א דין פון פרישה. און זעהסט דאך ממש די גאנצע שניט פון די ברייתא, ווי די ברייתא ענדיגט אויס, זעהסטו קלאר די ברייתא האט געהאלטן אזוי ווי רבי יוחנן, אז די דין פרישה, פון ווי ווייס איך אז די כהן דארף האבן פרישה? פון מילואים. פון דארט לערן איך עס ארויס. פרה אדומה. ניין בעצם נישטא קיין לימיט פונעם פסוק, נאר איינמאל וואס איך ווייס אז מען מאכט א מעלה בעלמא, נעם איך איבער אלע הלכות פון יום כיפור, איך זאג זאלסט וויסן דער כהן גדול, אדער דער נארמאלער כהן וואס ער איז שורף את הפרה, ער דארף אויך האבן פרישה. אבער פון וואו ווייס איך די גאנצע געדאנק פון פרישה? פון מילואים, און דאס איז טאקע אזוי ווי רבי יוחנן האט גע'טענה'ט. אוי רייצא!